היינטיגע פרשה לערנען אונז תורת המצורע ביום טהרתו, ס'הייסט וואס איז די סדר וואס איז די פראסעס ווי אזוי מען ווערט טהור, ס'הייסט ס'איז געווען א מצורע מען כאילו איז דורך געגאנגען די פריערדיגע בדיקות פון די פריערדיגע פרשה וואטעווער ס'איז געווען איינע פון די סארט וועגן וואס איז יא צרעת ער האט געדארפט גיין מחוץ למחנה יעצט איז ער נטהר געווארן די כהן האט געטשעקט איז ער טאקע נרפא נגע הצרעת איז וואס טוט מען איז דא א סדר טהרה אזוי ווי ענליך וואס אונז האבן געלערנט ביי שבעת ימי המילואים ענליך וואס אונז גייען לערנען ביי פרשת חוקת פאר טומאת מת ס'דא ספעציעלע וועגן ס'דא פארשידענע טומאות האבן פארשידענע אנדערע סארט טהרות, אמאל גייט מען אין א מקווה, אמאל דארף מען מאכן הגעלה אזוי וועלן מיר לערנען שפעטער, איז דא איז דא א ספעציעלע סדר טהרה וואס מ'האט געטון, און די סדר איז עס האט צוויי אדער דריי סטעפס, און ערשטע סטעפ איז די מעשה פון די ציפורים חיות, מ'נעמט א לעבעדיגע פייגלעך מיט די עץ ארז שני תולעת ואזוב, מ'שעכט די ציפור החיה און איין פון זיי יא נאכדעם טונקט מען איין איין ציפור און מען שפריצט מען שיקט אוועק די ציפור און מען שפריצט אויפן מצורע מצורע פון די פון די דם דאס איז א שפריצן אזוי ווי הזאת דם אזוי ווי הזאת הדם זעט מען ביי די מילואים איינע פון די וועגן פון מאכן טהרה איז שפריצן בלוט אין מצרים האט מען שוין דאס געטון דאס איז די ערשטע סטעפ נאכדעם דארף ער קענען שוין אריין גיין אין די מחנה דאס הייסט ער ווערט טהור דאס איז די עיקר טהרה כדי ער קען שוין נכנס זיין למחנה נאכדעם איז די זיבענטן טאג דארף ער טון נאך א סטעפ, אז די זיבעטע טאג שערט ער זיך אפ און נאכאמאל גייט נאך וואשט זיך נאכאמאל גייט נאכאמאל אין מקווה, נאכדעם די אכטע טאג ס'הייסט נאכדעם וואס ער איז שוין אינגאנצן טהור אזוי ווי שבעת ימים איז דא טהרה און נאכדעם די אכטע טאג דעמאלטס ברענגט ער זיינע קרבנות, קרבנות טון אויף א כפרה אזוי ווי אונז לערנען געווענליך הגם דא שטייט סוף שטייט די ווארט וכפר עליו וטהר אבער מ'לערנט כפרה איז א שטערקערע רייניגונג ס'רייניגט אים בעסער וואס ברענגט ער? ער ברענגט שני כבשים איינס איז א חטאת איינס איז א אשם מיט שמן. און מען שעכט עס, און מען נעמט די דם האשם, מען לייגט עס, אזוי ווי מען האט געלייגט ביי די מילואים, דאס האט מען געלערנט דעמאלטס, אז דאס איז אזוי א וועג פון מטהר זיין אדער מקדש זיין א מענטש, ס'דא מקדש זיין די מזבח, מקדש זיין א מענטש לייגט מען אויף די דריי פלעצער די תנוך האוזן, די בוהן יד, די בוהן רגל, און אזוי טוט מען טאקע מיט די דם האשם, און נאכדעם טוט מען אויך אזוי מיט די שמן, און נאכדעם לייגט מען די רעסט פון די שמן געבט ער אויפן קאפ, דאס הייסט אזוי ווי. נארמאל אזוי ווי ענליך צו די משיחה פון די כהן יא ביי די כהנים פון ממש ביי די ימי המילואים איז זייער ענליך צו די אשם מצורע די איל המילואים סא אז מען האט געשפריצט די בלוט געשפריצט די שמן און געלייגט אויפן קאפ די שמן און דאס איז נאכדעם נעמט ער די עולה די מנחה און איז מקריב און דעמאלטס איז עכט מכפר נאכדעם איז דא א ספעציעלע דין עס שטייט זייער שטארק באריכות עס איז דא פארשידענע חילוקים וואס מען דארף זיך מתבונן זיין פארוואס איז אביסל אנדערש נישט נאר די אויב ס'איז אנדערש אפשר שטייט נאר אנדערש און ס'איז נישט להלכה אנדערש אבער אויב איינער האט נישט קיין געלט צו קויפן צוויי צוויי כבשים קען ער ברענגען נאר איין כבש ס'הייסט דריי כבשים יא דריי כבשים דארף ער ברענגען ברענגט ער נאר איין כבש און צוויי פייגלעך און דעמאלטס מאכט ער די כבש פאר די אשם און די פייגלעך מאכט ער די חטאת און די עולה און ווייטער טוט ער די זעלבע סדר מער ווייניגער לייק די אשם די בלוט פון די אשם און די שמן און ער מאכט די חטאת און די עולה פון די פון די שני יונים פון די פייגלעך און דאס איז אלעס די סדר הכפרה דעמאלטס איז ער אינגאנצן ריין דאס איז עד כאן זאת תורת אשר בו נגע דא שטייט צוויי זאת תורת דא זאת תורת המצורע און נאכדעם זאת בעיסיקלי זאת תורת פאר אשר לא תשיג ידו בטהרתו. יעצט די נעקסטע פרשה די צווייטע פרשה וואס אונז לערנען דא היינט און דאס איז א לאנגע פרק איז די פרשה פון נגעי בתים אז אז א מענטש האט א נגע אין זיין הויז, וואס טוט ער? ער גייט צום כהן, און ער זאגט כנגע נראה לי בבית, אן אינטערעסאנטע הלכה, מען נעמט אלעס ארויס פון די בית פאר די כהן קומט, דא שוין זעט עס שוין אויס ממש אזויווי א דין, ווייל אויב ס'איז דאך ממש אויב ס'איז א מציאות אז ער איז געווארן טמא, ס'איז א מחלה, איז וואס העלפט אז מ'האט עס ארויסגעברענגט פריער, לכאורה זעט מען ממש א דין, ער ווערט טמא ווען ס'קומט דער כהן, א שאד צו מטמא זיין די בגד די אנדערע זאכן וואס זענען דא אין די בית, און ער קוקט און ער קוקט צו ס'איז צו עס איז טאקע די ריכטיגע קאליר דער אופן וואס די נגע דארף אויסזען אז נישט איז איך האב נישט קיין פראבלעם און ווייטער מען דארף מסגיר זיין די בית און די זעלבע די זעלבע זאך וואס מיר האבן געלערנט נעכטן ביי די נארמאלע נגעים אויב עס צושפרייט זיך ווייסט מען אז עס איז א נגע יעצט איז דא ביי די נגעי בתים האט א יוצא מן הכלל דאס הייסט קודם כל מ'דארף אלעמאל טשעקן ביי אלע נגעים איז דא עפעס איין טשעק איין סימן וואס שוין די ערשטע וואך קען זיין טמא און נגעי בתים קען נישט זיין דאס הייסט אלעמאל מען דארף ווארטן פאר א צווייטע וואך אז מען זאל זעהן צו עס האט געוואקסן און ממילא קען אמאל זיין א היכי תמצא פון א דריטע וואך ביי א נגעי בתים און וואס טוט ער ער נעמט ארויס די שטיינער וואס איז געווען דעם די נגע מען לייגט נייע שטיינער נייע זאמד אלעס און מען זעהט אויב ס'קומט צוריק יא אויב ס'נישט הייסט די שטיינער זענען טמא אבער נעמט קומט צוריק דעמאלטס האט מען ביי די דריטע וואך דעמאלטס דארף מען צושטערן די גאנצע הויז. און מאכן א נייע הויז בעיסיקלי, דאס ווייזט א גאנץ כאילו די גאנצע הויז איז טמא געווארן, ס'איז געווארן אלץ, ס'איז דא הלכות אויב די בית איז בימי הסגר איז ווער ס'ליגט אין די הויז אדער ווער ס'עסט עס ווערט טמא דארף זיך מכבס זיין בגדיו, נאכדעם טאמער קומט ער צוריק און ער זעהט אז ס'איז נישט. צושפרייט, דעמאלטס מאכט מען פאר די בית ענליך צו וואס מען האט געמאכט פאר די מצורע ביום טהרתו און מען ברענגט מיט ציפורים און מען שעכט און מען שפריצט און מען שיקט די ציפור החיה דאס איז זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק לצרעת הבגד לבית לשאת ספחת לבהרת להורות אז דער כהן זאל מורה זיין ביום הטמא ביום הטהור זאת תורת הצרעת עד כאן די סיום פון תורת הצרעת.